קאסעט צוויי, זייט דרײַ, המשך. נאָר באַלד איז אַלץ פֿאַרשטומט געוואָרן. קוזמין איז פֿאַרציטערט געוואָרן, פֿאַרשטיינערט, פֿאַרגליווערט. קוזמין איז געוואָרן איין מאַשין, וואָס האָט געהאַלטן אַ נאָדל אין דער האַנט און האָט גענעט. אין וואַרשטאַט האָבן זיך באַוויזן אָנקל מאָזעס אַליין מיט אַ גרויסער שער אין האַנט אָן אַ ראָק, נאָר די קעט פֿון זייגער האָט פֿאַרנומען די גאַנצע ברייט פֿון זײַן דיקן בויך און האָט צוגעגעבן זײַן פֿיגור אַ וויכטיקייט. ער האָט נאָר געשוויגן, נאָר אויפֿגעעפֿנט די אויגן און זיך אומגעקוקט. קוזמין האָט געצויגן די קעפּ צו די הייזן און גענעט. אָנקל מאָזעס איז צוגעגאַנגען צום פֿאָטער און אים אָנגענומען בײַ נאָרעם. טאַטע, קום אַראָפּ! איך וויל נישט! וואָס וועסטו מיר טאָן? וואָס? כ'האב נישט מורא פאר דיר! האט דער אלטער מעלניק געשריגן און געקלאפט מיטן שטעקן מיט קוראזש וואס ער האט שטענדיג געקראגן נאכן מאכן א שנעפסל. טאטע, דו שטערסט זיי צו ארבעטן! סע באדארף זיין אליין! קום אראפ מיט מיר! האט דער זון ווייך אנגענומען אין פאטער'ס האנט כ'וויל נישט גיין, איך האב נישט קיין מורא פאר דיר. וואס ביסטו, פאר א נייער פרעה? פאר א קיסר? איך האב פאר'ן סאמע נאטשאלניק נישט קיין מורא. איך האב פאר קיינעם נישט קיין מורא. איך באדארף נישט וואס דו האסט געוואלט האבן פון מיר. וואס האסטו מיר ארויפגעבראכט? שיק מיר צוריק. איך וויל צוריקפארן אהיים. דו וועסט צוריקפארן? וועסט צוריקפארן? קום אראפ טאטע, שטער זיי ניט. כ'וועל נישט גיין! האט דער אלטער געשריגן. איך באדארף דיך צו אל די שווארצע יאר! האט זיך דער אלטער צוקאכט. דיך מיט דיין גאנצע אמעריקע! צו דיר אויף קבורה געלט וועל איך נישט אנקומען! אט דא האב איך אפגעשפארט פון מיין אייגענער פראצע! ער נעמט ארויס א זעקל וואס הענגט אים אויף דער נאקעטער ברוסט. אט דא האב איך אויף קבורה געלט! פון מיין אייגענער פראצע! פון דיר וויל איך ניט! שיק מיר צוריק! וואס האלסטו מיר דא ווי פרעה די אידן אין מצרים? שיק אונז צוריק! לאז אונז ארויס פון מצרים! איך וויל דא ניט זיין! אנקל מאזעס האט געטראכט וואס צו טון. דעם פאטער האט ער זייער געאכט, דאס איז געווען ביי אים אן עהרע זאך, אבער פארשעמט ווערן פאר זיינע לאנדסלייט, פאר וועלכע ער איז געשטענדיג ארויסגעקומען מיט זיין גאנצער הערשאפט, דאס איז געווען זיין קראפט, האט ער נישט געקענט. האט ער זיך אבער באלד געפונען, און געביטן דעם טאן, אז דו ווילסט נישט גיין, דארף מען נישט, אלרייט, בלייב דא מיט דיינע לאנדסלייט, רעד וועגן קוזמין, וועגן אלטע שררה, דעם מלך אביון, וואס האט פארמאגט זיבעצן מיט א האלבן טאלער, אמעריקאנער געלט, בלייב דא, בלייב דא, איי לייק איט, אז דו זאלסט דיך ענדזשויען, און איז אוועק פון פאטער. דער אלטער האט נאר געשריגן, וואס פאר א פרעה ביסטו געווארן, ווער ביסטו, דעם אלטן מעלניקס א זוהן,

אַז אָנקל מאָזעס איז אָנגעקומען צו אַהרן מעלניקס טיש, איז ער געבליבן שטײן אַרײַנגעשטעקט די הענט אין די קעשענעס און אַ מינוט אים באַטראַכט. דו װעסט איבערלאָזן סעמען דעם אַדרעס? איך װעל צו דיר זונטיק אַרױסקומען, האָט דער אָנקל געזאָגט װי פֿאַר זיך און איז אַװעקגעגאַנגען מיט אַ שמײכל און איז צוגעגאַנגען צום פֿאָטער. נו, טאַטע, איצט וועסטע שוין גיין מיט מיר? קום דאונסטערס מיט מיר, טאטע! איך וועל נישט גיין, האט דער אלטער נאכאמאל אנגעהויבן צו שרייען, וואס פאר א פרעה ביסטו געווארן אין אמעריקע? איך האב נישט קיין מורא פאר דיר! נא זע דעם פרעה מלך מצרים, ווער ביסטו? ווער? אלרייט, ווען דו ווילסט דא שטיין, שטיי, שטיי, זאָגט ער צו זיך, היי, סעם, נעם דעם אַדרעס פֿון דעם, ווי רופֿט מען אים, גאָרגל, איך וועל אַרויספֿאָרן זונטיק זען מאַשען. איי לייק דאַט קיד! זאָגט ער פֿאַר זיך, אַראָפּגייענדיק די טרעפּ. קאַפּיטל נײַן. אָנקל מאָזעס קומט צו גאַסט. אהרן מעלניק איז געבליבן זיצן א צוטומלטער און א דערשראקענער. דער אנקל וועט ארויסקומען צו אים זונטאג זען מאשען? דער אנקל צו אים אין שטוב אריין. דער אנקל צו אים אין שטוב זען מאשען? אהרן מעלניק און זיין ווייב ראזע האבן אויסגעפוצט דעם פארלאר

זייער רו אויף די קוזמינער גוטן אָרט. די דרשה מתנות, וואָס האָבן זיך נאָך אויפגעהאַלטן אין דער פאַמיליע, דאָס בשמים-ביקסל, צוויי קליינע זילבערנע בעכעלעך און אליהו הנבֿיאס גלעזערנער כוס, האָט מען אויסגעוואַשן, אויסגעפּוצט, אַז זיי זאָלן פֿינקלען, און אַוועקגעשטעלט אויפֿן שפּיגעלע. די קינדערלעך האט מען אפגעוואשן, אויסגעצוואגן די קעפעלעך ווי אויף פסח צום סדר יום טובדיק אנצוטון פאר אלע איז אבער נישט געווען, האט איינס געהאט א פאר גאנצע שיך האט איינס קיין קליידער ניט געהאט, האט דאס אנדערע א קליידל געהאט האט עס אבער קיין גאנצע שיך ניט געהאט, איז געבליבן אז מען זאל זיי פארלייקענען

אין איר פאנטאזיע האט זיך שוין אפגעשפיגלט דאס בילד ווי זי וועט פארן אנקל פארשפילן א מאווי, און דער אנקל איז אזוי רייך אז אלע מאוויס פון גאנץ ניו יארק און אלע אייזקרים פארלערס מוזן אוודאי באלאנגען צו אים. אנדערש האט זיך צילה נישט געקענט פארשטעלן דעם אנקל. און ווען ער וויל נאר, קען ער אריינקומען אין די מאוויס, אדער זיך אוועקזעצן אין אן אייזקרים פארלער און עסן פארשידענע אייזקרימס וואס זיין הארץ גלוסט נאר. אלע סאנדעיס און אלע שארט קעיקס, און ער גיט איר ארויס אזא קארטל, וואס ווי זי קומט נאר און ווייזט דאס קארטל, אזוי עפענען זיך אלע טירן פון די מאוויס און פון די אייזקרים פארלארס פאר איר, און מען גיט איר אלץ וואס זי וויל נאר. זי האט זיך געמוזט איצט אפזאגן פון די גליקליכע פאנטאזיס, און באנוגענען זיך נאר מיט א בליק דורך א שפארע אין פארלאר אריין, וואו דער אנקל וועט זיצן, אז מען וועט זי נאר לאזן. און ראָזע האָט זיך איר דערמאָנט אָן אירע יונגע יאָרן. זי האָט געוואָלט דעם אָנקל געפֿעלן. זי איז געווען שטאָלץ אויף איר קינד, אויף מאַשען, וואָס אירס אַ קינד האָט אַזוי פֿיל חן געפֿונען אין די אויגן פֿון אָנקל און וואָס דורך איר וועלן אַלע גליקלעך ווערן. איר קינדס חן איז געווען איר אייגענער. זי האָט אויסגעזוכט פֿון קאַסטן וואָס נאָר זי האָט געקענט געפֿינען. וואָס האָט זיך איר געדאַכט, אַז עס וועט פֿאַרשטעלן איר אָרעמקייט אין די אויגן פֿון אָנקל? זי איז געווען א באלעבאסטע פון דער היים, א באלעבאטישע טאכטער, און אזא האט זי געוואלט זיך ווייזן פאר'ן אנקל. זי האט באפוצט און באשיינט איר היים, אירע קינדער און זיך אליין. שכנים האבן פארשטאנען די וויכטיקייט פון דעם באזוך און האבן געהאלפן מיט אלץ וואס זיי האבן נאר געקענט. זיי האבן ראזען אויסגעבארגט פון זייערע הייזער זייערע אייגענע ארעמקייט. איינע האט געבארגט א שטיקל געשניטן גלאז, א חתונה מתנה, און אוועקגעשטעלט אויפן טיש, אן אנדערע האט צוויי נייע שטולן, ווארום אלע האבן שוין געהערט פון דעם גרויסן אומגליק וואס האט געטראפן די מעלניקס נעקסט דאר, אז דער אנקל האט זיי געהעכערט גאנצע פינף דאלער א וואך צוליב א קינד א מיידל, און דער אנקל מאזעס קומט אליין זיי באזוכן. האבן אלע געוואלט מיטהעלפן צו געווינען דאס גרויסע גליק, דעם אנקל מאזעס'ס חסד. אהרן מעלניק האט אנגעקוקט זיין פרוי, זיינע קינדער, זיין היים, ער האט זיינע אויגן נישט געגלייבט. ער האט נאך קיינמאל אין אמעריקע נישט געזען זיין פרוי אזא שיינע, אזא אויסגעפוצטע, זיינע קינדער אזעלכע ריינע, און זיין היים אזא רייכע און אנגענעמע. און ער איז דאנקבאר געווען דעם אנקל מאזעס פאר דעם גליק. ער האָט שוין דעם אָנקל אַלץ מוחל געווען, מוחל געווען די פֿאַרשקלאַפֿונג און דאָס פֿאַרשעמען, ער האָט נאָר געזען דאָס גוטס, וואָס דער אָנקל האָט אים געטאָן. ער האָט אים געהעכערט גאַנצע פֿינף דאָלאַר מער אַ וואָך, און דער אָנקל אינטערעסירט זיך מיט זיינעם אַ קינד, זיינס אַ קינד האָט געפֿונען בײַ אים גנאָד, און דער אָנקל קומט אַליין צו אים אין שטוב אַריין. ער איז געוואָרן אַ הייסער אָנהענגער פֿון אָנקל.

דער קאסטיום איז געווען געשניטן קורץ, די שיך מיט הייכע אויסגעקרימטע אפצאסן וואס די אידענע איז געגאנגען אויף זיי ווי אויף שטאלצן. דאס האט אזוי געשמעקט מיט טעאטער אז עס איז געווען א רחמנות צו קוקן אויף דער אידענע. אלע האבן דערהערט פון דעם גרויסן גליק און אלע האבן זיך געוואלט ווארעמען אין דער זון. מען האט איצט שוין גע'חנפ'עט אי אהרן'ען אי זיין ווייב ראזען. נאר ראזע און אפילו אהרן זענען נאך נישט צופרידן געווען פון דעם באזוך וואס די משפחה האט זיי איצט אפגעשטאט, און ס'האט זיך זיי געדאכט אז דער אנקל געהערט שוין צו זיי, עס איז זייער אנקל, און איצט קומט די משפחה אביסל לעקן פון דעם צוקער וואס געהערט זיי. דער אנקל האט געלאזט לאנג אויף זיך ווארטן, אזוי ווי ער וואלט זיי ניט געווען פארגונען דאס גליק, האָט ער עס געלאָזט זויער ווערן. די קינדער האָבן דערווייל די קליידלעך שמוציק געמאַכט און די שכנטעס זיינען מיד געוואָרן די אויגן זיך אויסקוקנדיק אויפן אָנקל. איינער האָט געפרעגט דעם אַנדערן, וואו איז ער? אין די אויגן פון דער שוועגערין האָט זיך שוין באַוויזן דאָס פייערל פון נקמה. די שוועגערין גענענדל האָט שוין הויך געלאַכט און גערוימט זיך מיטן מאַן אין אויער, אַז מער האָט ער נישט בעסערס צו טאָן ווי נאָר אַהערצוקומען. און ווי אויף צוזעצעניש די שונאים איז דער אנקעל דווקא יא געקומען, אריין געפאלען אין קיך מיט סעמען פלוצלונג, אפגעשטעלט זיך אין קיך און נישט געוואלט ווייטער גיין, ווי ער וואלט זיי נישט געוואלט פארגינען דאס פארגעניגען אז ער זאל זען דעם פארלער, האט ער זיך אוועקגעזעצט אויפן ערשטען בעסטען שטול אין קיך, נישט דעם ראק און נישט דעם הוט אויסגעטאן, נאָר מיטן שטעקן אין האַנט האָט ער זיך אַרומגעקוכט אין קיך אויף די לאַנדסלייט און אויף דער משפּחה, וואָס זענען אַלע געשטאַנען פֿאַר אים אין שרעק, און געזאָגט ווי צו זיך, עס איז אָל רייט דאָ, מײַנע לאַנדסלייט וווינען זיך דאָ זייער שיין. ער איז צופֿרידן געווען פֿון זיך, וואָס ער גיט זײַנע לאַנדסלייט פֿײַן צו פֿאַרדינען, אַז זיי זאָלן קענען וואוינען אָנשטענדיק און זיך אָנטאָן אָנשטענדיק, איז ער בעסער געוואָרן. ער האָט זיך געטראַכט, אַז אייגנטלעך איז ער אַ גוטער מענטש, און דאָס האָט אים געבראַכט אין אַ גוטן הומאָר. ער האָט אָנגעהויבן צו שמייכלען און אויפֿגעהויבן זיך און געגעבן אַ טריט אין פּאַרלאָר. דער פּאַרלאָר איז אים נאָך מער געפֿעלן געוואָרן, געזען דעם שיינעם שטול מיט דעם שיינעם טיש, וואָס איז געווען סערווירט מיט קוכן און פֿרוכטן. ער האָט אויסגעשטרעקט די האַנט צו די פֿרוכטן, און אַלע זיינען דערפֿרייט געוואָרן, וואָס דער אָנקל נעמט עסן. נאָר קיין פֿרוכטן האָט ער נישט גענומען. ער האָט באַטראַכט דאָס גלאָז און געזאָגט ווי צו זיך, קאַט גלאַס? ס'איז אָלרײַט. ער האָט זיך געהײסן װײַזן די קינדער, אַהרן האָט מען אים געװיזן די קינדער, ער האָט זײ באַטראַכט. און װוּ איז מאַשע? אײַ לײַק טו סי מאַשע. נאָר מאַשע איז אין ערגעץ נישט געװען צו געפֿינען. זי האָט זיך ערגעץ באַהאַלטן. דער טאַטע, די מאַמע און די גאַנצע משפּחה זײַנען אַרומגעלאָפֿן זי זוכן, מען האָט נישט געװוּסט װוּ זי איז. ענדליך האט מען זי געפונען ביי א שכנ'טע. דער פאטער האט זי געשלעפט ביי דער האנט און דער פעטער בערל האט איר נאכגעשריגן, נאריש מיידל, גיי אריין! וואס טוסטו דא? עס איז דאך דא דער אנקל! מאשע, דו מאכסט דאך מיר אומגליקליך, אויפ'ן לעבן אומגליקליך, האט זיך דער פאטער געבעטן. מאשע איז געווען אנגעטון אין איר ניי קליידל אין א ניי שירצל מיט אירע צוויי לאנגע שווארצע אויפגעצויגענע צעפ, אירע בעקלעך האבן געשלאגן מיט פייער, זי האט פארביסן איר קליינע יונגע ליפעלעך מיט איר קליינע ווייסע ציין און געברומט, איי דאנט וואנט טו סי הים. לאנג האט זי דער אנקל באטראכט און געשמייכלט, שי איז די גירל וואס האט מיר גערופן ביסט? א נאריש מיידל, זי ווייסט דען וואס זי רעדט? האט דער פעטער בערל געפרואווט פארענטפערן. נאטינג. איי לייק איט. נו, דערפאר וואס דו האסט מיר גערופן ביסט, האסטו שאקאלאד. סעם האט דער אנקל גערופן סעמען. סעם האט שווייגנדיג דערלאנגט א פודעלע שאקאלאד דעם אנקל. דער אנקל האט עס איר געגעבן. יא, דאס האסטו פאר ביסט. מאשע האט נישט גענומען. נעם, נעם, קינד, וואס טוסטו? האבן אלע איר צושריגן. מאשע האט צוגענומען דעם שאקאלאד. עפן אויף, וועסט עפעס געפינען. עפן אויף, מאשע, עפן אויף! האבן אלע צו איר געשריגן. מאשע האט אויפגעעפנט דעם שאקאלאד מיט ציטערנדיגע הענט. פון פודעלע זענען ארויסגעפאלן עטליכע צען דאלער פאפירלעך און שטיקלעך צירונג. דאס געלט איז פאר דער מא

דעם אנקל מאזעס איז דער בליק געפעלן. ער האט אין זיך געשמייכלט. דאנק דעם אנקל! גיב אים א קוש אין האנט! האבן איר אלע נאכגעשריען. מאשע האט זיך פארלארן. זי האט געוואלט טון וואס אלע האבן איר געהייסן. דער אנקל האט זיך אבער נישט געלאזט קושן אין האנט. דער אנקל האט זי ארומגענומען ביים קאפ און איר געקושט אין די האר. אלע זענען גליקליך געווען. אין אַ סך אױגן האָבן געגלאַנצט טרערן, און טאַטע-מאַמע זײַנען געװען אױפֿן זיבעטן הימל. איך קען אױך! איך קען אױך! האָט צילע פּלוצעם געגעבן אַ פֿאַל אַרײַן אין מיטן דער חתונה, אַ האַלבע נאַקעטע און אַ האַלבע נישט אָפּגעװאַשענע. דאָס קינד האָט צוגעקוקט די סצענע דורך דער קיך און איז געװאָרן אײַפֿערזיכטיק און האָט זיך נישט געקענט אײַנהאַלטן. גאָט מײַנער! האָט זי די מוטער געכאַפּט און געװאָלט זי באַהאַלטן, אָבער דער אָנקל מאָזעס האָט זי שױן באַמערקט. װער איז דאָס? גאָרנישט, אַ קינד, האָט זיך אַהרן פֿאַרענטפֿערט. און וואָס קענסטו? האָט דער אָנקל געפֿרעגט. מאָווי שפּילן, האָט צילי אַרויסגעוווּנקען מיט אירע אייגעלעך און שמוציק פּענעמל פֿון אונטער דער מוטערס יום-טובֿדיקן קלייד. מאָווי שפּילן? דאָס איז שוין קאַמאַן, קאַמאַן! יאָ, דאָ האָסטו. אָבער די מוטער האָט שוין געהאַט באַהאַלטן די אָרעמקייט אין אַ ווינקל, נאָר די אָרעמקייט האָט פֿון דאָרטן אַרויסגעוויינט. קאפיטל צען, קוזמינער לאנדסלייט אנקל מאזעס'ס שאפ איז געווען אוממעגליך צו ארגאניזירן אין א יוניאן שאפ. וויפיל די אידישע ארבעטער ארגאניזאטארן האבן נישט געפרואווט צו יוניאניזירן די לאנדסלייט פון אנקל מאזעס שאפ, האבן זיי זיך שטענדיג אנגעשלאגן ווי אין אן אייזערנע וואנט. די סיבה דערפון איז געווען וואס די באציאונגען צווישן אנקל מאזעס און זיינע לאנדסלייט איז נישט געווען קיין געשעפט באציאונגען נאר א משפחה באציאונג. אנקל מאזעס איז געווען פאר די קוזמינער לאנדסלייט ווי א הויפט פון א משפחה, ווי א רעגירער פון א קליינער מלוכה. די קוזמינער לאנדסלייט זענען שטאלץ געווען מיט אנקל מאזעס'ס פארמעגנס, אז זיי זענען פארבייגעגאנגען פארביי א הויז וואס האט געהערט צום אנקל מאזעס, האבן זיי זיך דערמיט געגרייסט ווי עס וואלט געווען זייער הויז. אנקל מאזעס האט זיך אריינגעמישט אין זייערע פאמיליע אנגעלעגנהייטן, זיי האבן זיך געלאדן פאר אים און אנקל מאזעס האט ארויסגעגעבן דעם פסק דין איבער זיי ווי א פארצייטיגער פאטריארך איבער זיינע משפחה אנגעהעריגע. זיי זענען געווען געטריי אנקל מאזעס, און טאמער האט ווער געפרואווט זיין אומצופרידן און דערמאנען א ווארט עפעס וועגן א יוניע, האבן עס די לאנדסלייט באלד איבערגעגעבן אנקל מאזעס. דער אנקל מאזעס איז ארויפגעקומען אין שאפ אריין, אויסגעזוכט דעם רעוואלוציאנער, אפגעשטעלט זיך לעבן אים און צוערשט אים לאנג און גענוי באטראכט, אזוי אז עס איז אים פון יענעם דאס חיות ארויס. סעם, ווי האט מען אים גערופן אינדערהיים? פרעגט ער זיין גובערנאטאר, ווייזנדיג אויפן רעוואלוציאנער וואס האט א יוניאן. משה גרייס, ענטפערט סעם אפ קורץ. אזוי? דאס ביזטו משה גרייס? דאס ווילסטו האבן א יוניאן ביי מיר? נישט ביי מיר, גוטער ברודער. ביי מיר ארבעט מען ניט שבת, ניט יום טוב, ביי מיר איז נישט קיין שאפ וואס מען זאל דא אריינלאזן יוניאן-לייט. ביי מיר זענען לאנדסלייט, משפחה. וואלט ביי מיר געווען ארבעטער און א שאפ וואלט מען ביי מיר געווען געארבעט אום שבת און אום יום טוב אפילו אום ראש השנה און יום כיפור ווי אין יעדער יוניאן שאפ. איך באדארף דאס ניט. ווייזט ער אויף זיין שאפ. איך לייג געלט צו דערצו. איך האלט דאס נאר אויף צוליב אייך אז מיינע לאנדסלייט זאלן קענען מאכן א לעבן. וואס וואלט איר געטאן אן מיר? ווער האט אייך געבראכט קיין אמעריקע? צו וועמען זענט איר געקומען נאך א שיפס קארטע, נאך געלט, אז איר האט בעדארפט אייערע משפחות אהער ברענגען? צו וועמען קומט איר אז איר האט טראבל? אז עס ווערט ווער פון אייך חלילה קראנק? האט אנקל מאזעס זיך צעשריגן הייך אויפן קול אז די לאנדסלייט האבן געציטערט. צו וועמען קומט איר? אלץ צום אנקל מאזעס, הא? איז עס אזוי? און דער וויל ביי מיר איינצופירן א יוני? ניט ביי מיר, ברודער. קיינער וועט מיך נישט נייטן אז מען זאל ביי מיר ארבעטן אום שבת און אום יום טוב. ביי מיר זענען קיין ארבעטער ניטא, ביי מיר זענען לאנדסלייט. מיין משפחה מאכט ביי מיר א לעבן, און איך ארבעט אזוי שווער ווי איר, איר זעט עס אליין. און פאר וועמען? פאר מיר באדארף איך עס ניט. אלץ נאר פאר אייך. איך וועל צושליסן מיין שאפ און זוכט אייך ערגעץ אנדערש וואו ארבעט. אז איר וועט באדארפן אפאר דאלער וועל איך אייך סיי ווי סיי געבן, האט נישט קיין מורא, נאר מער צו טון מיט דעם וויל איך נישט. וואס רעדט דער אנקל? וואס הערט דער אנקל זיך איין וואס א לאדע יונג זאגט דארט? הייבן זיך אן די לאנדסלייט בעטן ביין אנקל מאזעס צוליב אים זאלן מיר אלע ליידן?

און באצאל אים ביזן גראשן, און נא, דאס האסטו דא נאך אפאר דאלער אויפן וועג. אנקל מאזעס'ס גוטסקייט האט אלעמען גערירט. אנקל מאזעס האט געפאנגען די הערצער פון די קוזמינער לאנדסלייט מיט דער פרייער האנט זיינער. ער האט קיינמאל קיין לאנדסמאן ניט אפגעזאגט, און דער רעוואלוציאנער אליין איז גערירט געווען פון אנקל מאזעס'ס רייד און פון זיינע פאר דאלער און האט חרטה געהאט אויף זיינע ווערטער. בעט איבער דעם אנקל מאזעס! די מינוט בעט איבער דעם אנקל מאזעס! האבן די קוזמינער לאנדסלייט געשריען. קושן אין האנט זאל ער! קוש דעם אנקל מאזעס אין דער האנט! האט אהרן משה דער דארפסגייער און דוד דער פרעסער געשריגן אויף דעם רעוואלוציאנער. דער סוף איז געווען אז אנקל מאזעס האט זיך ניט געלאזט קושן אין דער האנט. דעם לאנדסמאן האט ער ניט אפגעזאגט פון דער ארבעט. יעמאלט פאר זיין נארישקייט האט מען אים א צונאמען געגעבן דער יונימאן. דאס הייסט אבער ניט אז מען האט ביין אנקל מאזעס נישט געארבעט אום שבת. פארקערט, שבת איז אין געוועלב ביין אנקל מאזעס געווען דער מערסט פארנומענער טאג. די פרומע לאנדסלייט האבן דעם טאג טאקע פארבראכט אין דער קאנגרעגעישאן, אינדערהיים מיט זייער משפחה. די נישט פרומע לאנדסלייט, דעם יונגן עלעמענט, האט אנקל מאזעס איינגעלאדן שבת, אז זיי זאלן קומען אין געוועלב אריין צו העלפן פארקויפן אדער צו פארריכטן ווען מען באדארף צופאסן עפעס א קויפער. שבת איז געווען דער טאג ווען מען האט צום מערסטנס געלייזט, און דערפאר וואס די לאנדסלייט האבן נישט געקראגן באצאלט פאר זייער ארבעט, האבן זיי די קלייניגקייטן נישט געהאלטן פאר אן ארבעט, נאר פאר א געטריישאפט צום אנקל. דערפאר אבער פלעגן שבת ביינאכט די עלטערע לאנדסלייט זיך צונויפקומען ביי איינעם פון דער משפחה און פארברענגען דעם אוונט מיט זכרונות וועגן קוזמין. מען האט געשיקט נאך ביר און מען האט זיך אמוזירט מיט אלטן קוזמין. ס'רוב קוזמינער לאנדסלייט זענען דאך געווען מענטשן וואס האבן זיך דערצויגן אויף דער פרייער נאטור. קוזמין אליין איז געלעגן ביים ברעג פון דער ווייסל און איינגעטונקט צווישן פלוימענביימער און גרינסן. און אז עס איז געקומען פסח צייט, האבן זיך שוין געטראגן אין קוזמינער לופט די לייכטע ווינטעלעך וואס האבן געבלאזן פון די פרייע פעלדער און האבן יעדער הארץ יונג געמאכט. עס זענען דאך געווען צווישן די קוזמינער לאנדסלייט אזעלכע אידן וואס האבן העלפט פון זייער לעבן פארבראכט אין סעדער, פישערס וואס זענען געשוואומען איבער טייכן און סטאוון, ווינטער אויפגעהאקט דאס אייז אין געפרוירענע אזערעס, אידן שווייגערס וואס האבן אינדערהיים געהאט צו טון מיט מעלקן קי, מיט מילך, מיט גרינסן, מיט אויבסט, און דא זענען זיי אלע געווען אפגעשניטן פון דער נאטור, פארבראכט זייערע טעג אין א פארשטויבטן שאפ. צו די זון האָט געשײַנט, צו אַ רעגן האָט געגאָסן, האָבן זיי גאָר נישט געזען מער ווי נאָר די פֿאַרבײַלויפֿנדיקע באַן. זייער זעלטן האָט איינער פֿון די לאַנדסלײַט געהאַט די מעגלעכקייט צו זען דעם הימל בײַ טאָג. און האָט אַ קוזמינער פּלוצלונג אין אַ ווינטער-אָוונט אַנטדעקט די לבנה, וואָס האָט דורך אַ שפּאַר אין הימל אַרײַנגעקוקט אויף אַ מינוט און עס אין עסעקס-סטריט, איז עס בײַ אים געווען אַזאַ חידוש, ווי אַ נײַער לאַנדסמאַן וואָלט קוזמין אַריבערגעקומען. האָט זיך די קוזמינער געבענקט, נישט וויסנדיק אַליין נאָך וואָס זיי בענקען. זיי האָבן געבענקט נאָך דעם קוזמינער הימל, נאָך דער לבנה, נאָך פֿעלדער און נאָך די קוזמינער סעדער. און ווי זיי זײַנען זיך צונויפֿגעקומען, האָט מען גענומען קוזמין אויפֿן טיש אַרויף. וואָרום קיין אַנדער לעבן האָבן זיי ניט געהאַט, נאָר דאָס לעבן, וואָס זיי האָבן הינטער זיך איבערגעלאָזט אין דער אַלטער היים. אנקל מאזעס איז געווען א קוזמינער לאנדסמאן, און כאטש ער איז געווען זייער באלעבאס, זייער הערשער, זייער געוועלטיגער, איז ער געווען דער זעלביגער לאנדסמאן וואס זיי. זיין לעבן איז נישט אנדערש געווען פון זייערס. זיין קינדהייט און זיין יוגנט און זיינע שיינע טעג האט ער פארבראכט אין קוזמין. זיינע שענסטע זכרונות פון זיינען פונעם קליינעם שטעטל און פלעגט מען אים דערמאנען אן קוזמין, אן א מענטשן, וועלכן ער האָט געקענט פֿון זײַן יוגנט, אָדער אָן אַן אָרט און פּלאַץ, אויף וועלכן ער פֿלעגט זיך שפּילן מיט די קצבֿים-יונגען, האָט עס אים אַזוי גערירט, אַז עס האָבן זיך באַלד אים באַוויזן טרערן אין די אויגן. ער פֿלעגט אָפֿט מאָל אַרײַנקומען צו די קוזמינער, ווען זיי האָבן פֿאַרבראַכט שבת אין אָוונט בײַ אַ לאַנדסמאַן, כּדי צוצוהערן זיך צו די קוזמינער מעשׂות. נאָר ווען דער אָנקל מאָזעס פֿלעגט זיך באַווײַזן, זײַנען די קוזמינער פֿאַרשטומט געוואָרן, מורא געהאַט אַ וואָרט אויסצורעדן און האָבן געהאַלטן אין איין חנפֿענען און מכבד זײַן דעם אָנקל און צוהערן זיך צו אים. ער האָט געפֿילט, אַז ער האָט פֿאַרטריבן די פֿריילעכקייט פֿון זיי מיט זײַן אַרײַנקומען, האָט ער זיי פֿאַרלאָזט. וואָס עלטער אָנקל מאָזעס איז געוואָרן, אַלץ מער האָט ער אָנגעהויבן צו בענקען נאָך קוזמין. עס האָט זיך אים געדאַכט, אַז ער איז נאָך אַ בחור, אַ יונגערמאַן, און האַלט נאָר בײַ אַ שידוך טאָן. ער איז אַװעקגעפֿאָרן אין דער פֿרעמד זיך אַרױפֿאַרבעטן און געלט מאַכן, און איצט װעט ער אַהײם פֿאָרן קײן קוזמין אַ רײַכער בחור, און װעט חתונה האָבן מיט אַ פֿײַנער קוזמינער מײדל, אַרױסנעמען אַ קינד פֿון אַ לעבאַטיש הױז און חתונה האָבן. זײַן לעבן אין אַמעריקע איז בײַ אים נישט געװען פֿאַררעכנט. ער האָט דאָ נישט חתונה געהאַט, נישט געפֿירט קײן בעלי-בתּישקײט, דאָ האָט ער זיך אַרױפֿגעאַרבעט און געלט פֿאַרדינט.

מאשע האט צוריק באלעבט זיינע האפענונגען. אנקל מאזעס האט דערפילט די עלטער און האט מורא געהאט חתונה צו האבן מיט א ווילד פרעמדער. פארלאזט האט ער זיך קיינמאל נישט אין זיין לעבן אויף א צווייטן. צו קיינעם האט ער קיין צוטרוי נישט געהאט נאר צו זיך אליין. און איצט אויף דער עלטער ווען ער האט באדארפט ליבע און געטריישאפט האט ער מורא געהאט זיך צו פארלאזן אויף א פרעמדער. דאך די יונגע מיידל וואס האט אים אזוי שטאלץ געקוקט אין די אויגן אריין און געזידלט אים ביסט

האָט אָנקל מאָזעס געהאַלטן באַלאַנגען צו אים, זיי מיט זייערע פֿרויען און זייערע קינדער. מאַשע איז אויסגעוואָקסן פֿאַר אים. ער באַדאַרף נאָר זען, אַז אָנשטאָט פֿײַנט האָבן, זאָל זי פֿאַרגעטערן דעם אָנקל מאָזעס, און פֿאַרגעטערן וועט זי אים, ווען ער וועט איר גוטס טאָן. מאַשע איז זייער דערהויבן געוואָרן מיט אַ מאָל אין דער היים, צייט מען איז געוואָר געוואָרן, אַז דער אָנקל האָט צוליב איר געהעכערט דעם פֿאָטערס געהאַלט אויף גאַנצע פֿינף דאָלער אַ וואָך. טאַטע, מאַמע האָבן אָנגעהויבן דרך ארץ צו קריגן פאַר איר, ווי עס וואָלט אויף איר געפאַלן אַ שטראַל פון דער גרויסקייט און שטאַרקייט, וואָס באַקליידט ווי אַ זון דעם אָנקל מאָזעס אין די אויגן פון די לאַנדסלייט. מאַשע איז געוואָרן אין די אויגן פון דער משפּחה ווי אַ וואונדערקינד, וואָס באַצויבערט. מען האָט זי שוין ניט געלאָזט אַרבעטן אַזוי שווער, און די מאַמע האָט שוין מורא געהאַט צו שרייען אויף איר. זי איז עפּעס געוואָרן מיט אַמאָל ווי אַ יום-טוב-קינד. מאַשע האָט ניט פאַרשטאַנען, וואָס עס איז געשען. קאפיטל עלף, אסתר און אחשורוש. מאשע האט זיך דערצויגן אונטער די זוניגע שטראלן פון אנקל מאזעס'ס חסד. דורך איר איז אויך איר פאטער, מוטער, איר גאנצע משפחה דערהויבן געווארן. ווארום מאשע איז געווארן דאס ווינטשפינגערל דורך וועלכן מען קומט אן צום אנקל מאזעס'ס הארץ. עס איז עפעס געווען אין דער קליינער מיידל וואס האט דעם אנקל מאזעס געמאכט פארגעסן אן אלע זיינע געשעפטן און קאפ דרייענישן און געבראכט אים צו קלערן נאר וועגן זיך. און דערפאר האט דעם אנקל מאזעס אזוי געצויגן צו דעם קינד. ער פלעגט ליגן ביינאכט און נישט קענען שלאפן. אין קאפ האט זיך אים געפלאנטערט געשעפטן, קאנקורענטן, בעלי חובות. ער האט זיך פארגעווארפן, צו וואס? פאר וועמען? וואס פארברענג איך מיין גאנץ לעבן מיט זיי? קוים אבער איז אים געקומען מאשע אין זינען אריין, איז אים ליכטיגער געווארן אין די אויגן. ער האט זיך געזען א יונגערמאן מיט לעבן, מיט א ווילן. ער האט זיך געזען ביי זיך אינדערהיים ביי א געדעקטן טיש, לעבן אים זיצט די וואס האט אים ליב, וואס לעבט מיט אים און קלערט וועגן אים. ער האט שוין ניט געוואלט אז זי זאל זיין זיין קינד, ניין, דעם פאטער האט ער אנגעהויבן גוטס צו טון צוליב איר, געהעכערט אים געהאלט און אראפגענומען פון שאפ און אוועקגעשטעלט אים פאר א קאסיר. צו מאשען האט ער געשיקט א מוזיקלערער זי צו לערנען פיאנא שפילן, געשיקט איר מתנות און פלעגט יעדער שבת און זונטאג ארויסקומען זי זעהן. די ערשטע זאך האט ער געמאכט אז דער פאטער אירער זאל זיך איבערציען אין א גרעסערע וואוינונג און מאשע זאל זיך לערנען און אסאך גיין שפאצירן.

און דאָס פּײַניקן זיך פֿון אָנקל מאָזעס צוריק יונג צו װערן, האָט בײַ אַלעמען אַרױסגערופֿן רחמנות צו אים. הינטער זײַן רוקן האָט מען שױן אָנגעהױבן צו לאַכן פֿון אים און װערטלעך צו זאָגן איבער אים, אַ זאַך, װאָס איז פֿריִער קײן מאָל ניט געשען. אָבער אין די אױגן האָט מען פֿאַר אים דרך־ארץ געהאַט און זיך גאָר נישט געמאַכט זען און באַמערקן. אָנקל מאָזעס האָט אָבער אױף גאָרנישט געקוקט. ער האָט אָנגעהױבן צו לעבן װי אין אַ פֿאַנטאַזיע, װי אין אַ צװײטער װעלט, עס איז געווען ווי אנקעל מאזעס וואלט געלעבט א פארקערט לעבן. אין זיין יוגנט האט ער זיך אפגעגעבן בלויז מיט געשעפטן, און זיין הארץ איז געווען טויט ווי דאס הארץ פון אן אלטן מאן. און אויף זיינע אלטע טעג איז אנקעל מאזעס יונג געווארן, און האט אנגעהויבן צו לעבן צוריק זיין יוגנט וואס ער האט פארלאזן. אנקעל מאזעס האט שוין ניט געלעבט מיט זיינע געשעפטן,

ער האָט זיך געפֿרייט מיט דער אַנטוויקלונג פֿון איר פֿיגור, מיט איר וואַקסן, מיטן פֿולער ווערן פֿון איר קערפּער. יעדער שבת האָט ער אין איר נײַעס באַמערקט, האָט אַנטדעקט אין איר אַ נײַעם רייץ, וואָס אַנטוויקלט זיך. ער איז בעסער געוואָרן צו מענטשן. זײַנע אויגן זײַנען קלאָרער געוואָרן און אַרויסגעהויבן זיך פֿון דעם פֿעטס, וואָס איז באַפֿאַלן זײַן פּנים. ער האָט געשמייכלט. און טאמער האט ווער נישט געטאן זיין פליכט אזוי ווי עס באדארף זיין, האט ער אנשטאט בייזערן זיך געשמייכלט. קיינער האט ניט פארשטאנען די ענדערונג וואס איז געווארן אין אים, כאטש אלע האבן געפילט אז די סיבה דערפון איז מאשע, און זיי האבן אויסגענוצט מאשען פאר זייער טובה וועגן. אזוי ווי אמאל האבן יידן באנוצט אסתר'ן אויסצובעטן טובות פאר זיי ביי אחשורוש'ן, האבן די קוזמינער לאנדסלייט אויסגענוצט מאשען פאר אנקל מאזעס. האט א לאנדסמאן געדארפט האבן א שיפסקארטע פאר זיין משפחה, האט מען געשיקט מאשין צום אנקל בעטן. האט ווער בעדארפט א טאכטער חתונה צו מאכן, גאלדענע ציין אין מויל זיך אריינשטעלן, אן אפעראציע צו מאכן, פאר אלס דינג האט מען געשיקט מאשין צום אנקל בעטן. מאשין האט דער אנקל קיינמאל נישט אפגעזאגט. קוים האט זי זיך געוויזן פאר אים, זענען זיינע אויגן קלארער געווארן, דאס פעטס פון זיין פנים האט זיך באהאלטן און איז צוריקגעגאנגען אויף זיין ארט. זיין גאנץ אויסזען האט דענסמאל געקראגן א מענטשליך געשטאלט, און מען האט פארשטאנען דאס פנים זיינס, וואס איז אן אנדערש מאל געווען אומפארשטענדליך. אזוי ווי מאשי האט אלץ געפועלט ביי אים, אזוי ווי אסתר ביי אחשורוש-ן, האבן איר טאקע די קוזמינער לאנדסלייט א נאמען געגעבן אסתר, אנקל מאזעס אחשורוש, און אהרן מעלניק, מרדכי היהודי. צוויי טויטע האָבן זיך געקליבן צו פֿאָרן אויף יענער וועלט. דאָס זײַנען געווען דעם אָנקלס פֿאָטער, דער אַלטער מעלניק, און דער צווייטער איז געווען דער פֿעטער בערל. זיי האָבן זיך געקליבן קיין קוזמין שטאַרבן. דער פֿעטער בערל האָט שוין ניט געהאַט וואָס צו טאָן אויף דער וועלט. ער האָט געפֿילט, אַז זײַן פּאַלאַץ, וואָס ער האָט זיך אָנגעגרייט אויף יענער וועלט, איז פֿאַרטיק געוואָרן פֿאַר אים, און די וועלט האָט אים אויך מער נישט געוואָלט. ער איז קראַנק געוואָרן, געשפּיגן מיט בלוט, און נישט געקענט מער אַרבעטן. און ער האט אויך געהאט פארלארן זיינע קווארטיראנטן. די קינדער זיינע האבן חתונה געהאט, און מיטאמאל האבן זיך טאטע מאמע ארומגעקוקט און דערזען זיך אז זיי זענען געבליבן אן קווארטיראנטן. עס איז נישטא ווער עס זאל דאס הויז אויסהאלטן. דער פעטער בערל האט געוואלט דווקא אהיימפארן, זיינע לעצטע טעג פארברענגען אין קוזמינער בית מדרש, תהילים זאגן, און באגראבן ווערן אויף קוזמינער בית עולם. די ווייב זיינע האט גע'טענה'ט אז איר קוזמין איז דארט וואו אירע קינדער זענען, און נאך הונדערט און צוואנציג יאר וויל זי ליגן דארט וואו אירע קינדער זענען. האבן זיך מאן און ווייב געשיידט ביי זייער לעבן. דער פעטער בערל איז צוריקגעפארן קיין קוזמין שטארבן, און די מוטער איז געבליבן דא אין אמעריקע. לכבוד די צוויי טויטע זענען זיך אלע קוזמינער לאנדסלייט צונויף געקומען א נאכט איידער די שיף גייט אפ צום פעטער בערל געזעגענען זיך מיט די טויטע. די צוויי טויטע דער אלטער מעלניק און דער פעטער בערל זענען געזעסן פון אויבן אן טיש און געטרונקען לחיים, מיט די אייניקלעך האבן זיך מיט זיי געזעגנט. זיי האבן געוויינט ווי מען באוויינט טויטע, די לאנדסלייט האבן מחילה געבעטן ביי זיי. וואס איז דער חילוק? אלע ווילן מיר אהיים פארן, אלע ווילן מיר פארן וואוהין זיי פארן, האט זיך אנגערופן א לאנדסמאן, אן אלטער איד וואס האט זיך אויך פארבענקט נאכן קוזמינער גוטן ארט. ר' בערל גריסט זיי דארטן, אז איר וועט זען דארטן מיינע ר' יוסף, גריסט זיי. איר זאלט זיך מיען פאר אונז, האט א אידענע אנגעהויבן צו וויינען. נאר די טויטע אליין זענען זייער פרייליך געווען, זיי האבן גארנישט געפילט אז זיי פארן שטארבן. פעטער בערל'ס אויגן האבן זיך געלויכטן און ער האט זיך אויסגעקעמט די בארד, עס האט זיך געדאכט ווי דער איד קומט צו דעם גליק אויף וועלכן ער האט געווארט זיין גאנץ לעבן. אז איצט גייט ער אפנעמען דעם שכר פאר זיין גאנצע הארעוואניע. און א רואיגקייט און א שטילע פרייליכקייט האט ארויסגעזונגען פון אלע זיינע באוועגונגען. דער אלטער מעלניק איז אויך פרייליך געווען, און מיט יעדערן געטרונקען לחיים און גערעדט בפירוש אזוי, אז איך וועל זען דיין טאטן, דעם אלטן חיים, אויף יענער וועלט, וועט ער דאך מיר פרעגן, וואס מאכט עפעס מיין זון אין אמעריקע?

צו דער שיף זענען די לאַנדסלײַט אַרויסגעקומען באַגלייטן די טויטע ווי צו אַן אמתע לוויה. די קינדער האָבן געוויינט, געפֿאַלן דעם פֿאָטער אויפֿן האַלדז און געבעטן מחילה, טאַטע, זײַ אונדז מוחל, טאָמער האָבן מיר דיך ניט באַהאַנדלט ריכטיק. טאַטע, מיר וועלן דיך קיין מאָל נישט פֿאַרגעסן, כּל-זמן דו וועסט לעבן, וועלן מיר דיר געלט שיקן. לאַנג װעל איך שױן ניט באַדאַרפֿן אײַער געלט, האָט דער פֿעטער בערל רויִק און גוטמוטיק געשמײכלט. בלײַבט געזונט, מײַנע קינדער, און געדענקט אין גאָט. און ער האָט אַװעקגערופֿן טשאַרליען, זײַן בן-יחיד, אין אַ װינקל און געזאָגט צו אים אַזױ, אײן זאַך פֿאַרלאַנג איך נאָך פֿון דיר. מילא, איך האָב אַנדערש געװאָלט, איך האָב קײן ברירה ניט. אָבער דאָס זאָג מיר צו, גיב דײַן האַנט תּקיעת-כּף דערױף, אַז דו װעסט עס האַלטן. אַז װען דו װעסט הערן,

און מיינער איז בעסער? און דיינער איז בעסער? טשארלי וועלכער איז דורך די פאר יאר אויסגעוואקסן א הויכער און א דארער בחור מיט א פאר שטארקע הענט מיט א שטארקע ביינערדיגע ברוסט איז געשטאנען א פארשטיינערטער. ער האט פארשטאנען אז דער פאטער פארלאנגט פון אים עפעס הייליגס און טייערס. ער האט רחמנות געהאט אויף אים און צוגעשאקלט מיטן קאפ. אבער ער האט קיין ווארט נישט גערעדט. ער האָט דעם פֿאָטער גאָרנישט געקענט זאָגן, װאָרעם אין דער אמתן איז אים דער פֿאָטער געװען אַ פֿרעמדער. די מוטער האָט ער ליב געהאַט, װײַל די מוטער האָט זיך פֿאַר אים אָנגענומען און פֿלעגט אים באַשיצן געגן די שװעסטער. אָבער צום פֿאָטער, מיט זײַן לערנען און דאַװנען און פֿרומקײט, װאָס האָט ער געפֿילט צום פֿאָטער? דערװײַל זײַנען די אײדעמס געשטאַנען אין אַ װינקל און האָבן זיך געסודעט און האָבן זיך צונױפֿגעלײגט געלט, און דער עלטסטער אײדעם, דער גאַליציאַנער, האָט עס צוגעטראָגן בערלען. שווער. דאס וועט איר דארפן האבן אויף נאך הונדערט און צוואנציג יאר, אז מען וועט באדארפן זאלט איר. אויף נאך הונדערט און צוואנציג יאר באדארף איך ניט. האב איך מיך אליין, גאט צו דאנקען, אנגעגרייט פון מיין ארבעט. ווייזט דער פעטער בערל אויפן טארבעלע מיטן געלט, וואס ער האט אויפן הארצן אנגעבונדן. נאר ביז הונדערט און צוואנציג זאלט איר מיך ניט פארלאזן. לאנג וועלן די הונדערט און צוואנציג יאר שוין ניט נעמען. איך פיל שוין.

דער טויט האָט אונדז ניט געקענט צעשיידן און אַמעריקע האָט אונדז צעשיידט! האָט די ייִדענע געשריגן און נישט פֿאַרשטאַנען וואָס זי מיינט דערמיט, נאָר עפּעס האָט זי געפֿילט אַ גרויסע קללה פֿאַר דעם לאַנד, וואָס האָט פֿון איר אַלץ אַוועקגענומען, אירע כּוחות, איר לעבן און אירע קינדער, און שפּייט אויס דאָס, וואָס עס באַדאַרף נישט מער. נאָר באַלד איז פֿריילעך געוואָרן בײַ דער שיף. אָנקל מאָזעס איז אַרויפֿגעקומען מיטן צווייטן טויטן. דער אַלטער מעלניק איז טויט-שיכּור געווען. אין דער האַנט האָט ער געהאַלטן דאָס זעקל מיטן געלט, װאָס ער האָט זיך אָנגעקליבן אױף קבֿורה-געלט פֿון זײַן אײגענער אַרבעט, געקלימפּערט מיט געלט און געשריגן צום זון, איך באַדאַרף דיך שױן אױף אַלע שװאַרצע יאָר! פּרעה מלך מצרים און דײַן גאַנץ קעניגרײַך אַמעריקע פֿון הודו ביז כּוש, אױף קבֿורה-געלט האָב איך אַלײן מיך אָנגעקליבן, אױסגעאַרבעט מיט מײַנע אײגענע הענט, אױסגעריבן אױף קאַשע-מילכל און אױף װאָס און צו װאָס באַדאַרף איך דיך?

אזוי ווי זיי וואלטן צוזאמען ארויפגעשאסן אין דער הייך מיט זייער שטאלצע און יונגע קעפ. די צוויי יונגע מענטשן האבן זיך צום ערשטן מאל ביי דער לוויה פון די אלטע באגעגנט ווי דערוואקסענע, און די יוגנט האט געצויגן איינס צום אנדערן. זיי האבן נישט געזען די אפפארנדיקע שיף מיט די טויטע, זיי האבן גערעדט עפעס פאר זיך און האבן הויך געלאכט, ווייזנדיק איינס דאס אנדערע די ווייסע יונגע שטארקע ציינער. די לאנדסלייט האבן דערהערט זייער לאכן. האבן זיך אומגעקוקט און איינער האט געזאגט צום אנדערן, נא, דאס האסטו אמעריקע! זיי גייט דען עפעס אן? זיי ווייסן דען פון עפעס? פארט א טאטע אהיים, שטייט ער מיט א מיידל און לאכט. זיי זענען גאר פון א גאנץ אן אנדער וועלט, גאנץ אנדערע מענטשן, וואס ווילסטו פון זיי? האבן די משפחה זיך געזאגט. צווייטער טייל, קאפיטל איינס, ער וועט האבן קינדער. אנקל מאזעס איז אריינגעקומען אינדערפרי אין זיין געוועלב אריין, אן אויסגעפוצטער אין א ווייסן אנצוג, און פארשמעקט א האלבע קראם מיט קאלגעיט'ס רויזן פארפום, וואס האט זיך געהערט פון אים פון דערווייטנס. זיינע געל געפוצטע שיך האבן געפינקלט פון דערווייטנס,

די מענטשן אין קראָם האָבן זיך פֿאַר אײנמאָל געגעבן אַ כאַפּ אַרײַן אין די װינקעלעך און געמאַכט זיך זײַן פֿאַרנומען מיט פֿאַנאַנדערלײגן די אָנצוגן, די הױזן, די רעק. ער האָט זיך אָפּגעשטעלט אין מיטן קראָם און געגעבן זיך אַ קוק אַרום אױף אַלע פֿיר זײַטן פֿון געשעפֿט, באַטראַכט די משפּחה, װאָס האָט געאַרבעט בײַ אים. זײ האָט זיך געדוכט, אַז דער בליק געדױערט אַ יאָר. ער האָט געגעבן אַ װוּנק מיט צװײ פֿינגער צו סעמען און געגעבן אַ פֿרעג. אלס אלרייט? יעס אנקל האט ער אפגענטפערט. וואס טוט קוזמאַק? האט ער געוויזן מיטן פינגער אויפן בוידעם מיינענדיג די לאנדסלייט. נייען די ווינטערעק נומער דרײַ און פֿופֿציק. גוט! זע מען זאל שניידן. קוזמין שוויצט און שלאפט נאר. זעץ און מאך קעש. שנייד ברודער וויפיל דו קענסט און מאך קעש. אלרייט אנקל. כ'וויל ניט זײַן אַ גאַנצן טאָג. סעם, גיב אַכטונג אַלצדינג. אָל רײַט? יעס, אָנקל. אָנקל מאָזעס האָט געגעבן צו סעמען אַ וווּנק מיט די אויגן, ווי ער וואָלט אים געוואָלט פֿאַרגוטיקן, און ווידער געוואָרפֿן אַרום זיך אַ בליק. בויס. זונטיק, הײַנט אַ הייסער זונטיק, שנײַדטס די אַטאַליענער און די טשיינעמענס. קעש מאַכטס! קעש! און ער איז אַרויס פֿון געוועלב, קוויטשענדיג מיט זיינע גרויסע גלאנצענדיגע געלע שיך. די משפחה האט פריי אפגעאטעמט ווען זיי האבן אים שוין אנגעקוקט פון הינטן. זיי האבן זיך דערוועגט ארויסצוגיין פון קראם און געזען ווי דער אנקעל זעצט זיך אויף אויפן געדונגענעם אויטאמאביל וואס האט געווארט אויף אים פאר דער טיר, און א שמייכל האט זיך באוויזן אויף זייערע ליפן. אלע האבן געוואוסט וואוהין דער אנקל פארט, און געווארפן הינטערארום בליקן אויף סעמען, און געשטופט איינער דעם אנדערן מאכנדיג מיט די אויגן אויף סעמען. ער האט געמיינט אז ער ירשנט אים שוין, האט איינער אריינגעלאכט אין פויסט אריין, ווייזנדיג מיטן פוס אויף סעמען. נאר איינער? ער קען נאך האבן צוועלף קינדער, וואס מיינסטו, ער קען ניט? ווי דער אלטער פעטריק אינדערהיים. האסט געזען א קארק? ברומט א צווייטער. סעם האט געפילט די בליקן הינטער זיך און פארשטאנען דאס לאכן. ער האט זיך אומגעקוקט אויף די יונגען, זיין בליק און זיין פנים האט אנגענומען דעם זעלבן אנשטעל וואס דער אנקל'ס. און באמת איז ער ענליך געווען אויפן אנקל. שארפע אויגן, א שפיציגע נאז און א שטארקע מענליכע קין. די יונגען האבן זיך דערשראקן פאר אים און געמאכט זיך רעדן וועגן געשעפט. סעם האָט אױסגעשפּיגן און איז אַרױס פֿאַר דער טיר נאָכקוקן דעם אָנקל, װעלכער איז שױן געװען לאַנג פֿאַרשװוּנדן. ער האָט שאַרף פֿאַרביסן די צען איבער די ליפּן. זײַנע הענט האָבן זיך געבאַלט אין פֿױסטן, און אַ קללה איז צעקריצט געװאָרן צװישן זײַנע שטאַרקע װײַסע צען. האָט ער דאָס צו דעם אַזױ געטרײַ געדינט דעם אָנקל? ער איז איבערגעליבן א יתום נאך דעם פאטער'ס טויט, האט אים דער אנקל אראפגעבראכט פון דער היים. דינט ער אים זינט יעמאלט, פון פערצן יאר אן. דער אנקל האט אים צו אלצדינג באנוצט, געמאכט פון אים זיין לייב-שקלאף, זיין שפיר-הונט. ער האט געשפיאנירט ביי די לאנדסלייט ביי דער משפחה וואס האט געארבעט ביים אנקל, און אויסגעפונען ווער פון דער משפחה איז געטריי דעם אנקל און ווער נישט, און עס איבערגעגעבן דעם אנקל. דער יונג האָט געטאָן פֿאַרן אָנקל זאַכן, פֿאַר װעלכע ער האָט געקענט אַרײַנפֿאַלן און פֿאַרפֿאַלן װערן אױפֿס לעבן לאַנג, װי דענסטמאָלט, װען מען האָט געכאַפּט די גנבֿישע סחורה פֿון דער פֿינפֿטער עװעניו, װאָס ער האָט זי אײַנגעגראָבן אין קעלער, די רעק און די הײזן, אױף װעלכע דער אָנקל האָט אַרױפֿגענעט זײַן פֿאַבריק-צײכן, האָט דאָס סעם גענומען אױף זיך, און קױם מיט צרות, װאָס מען האָט אים אַרױסגענומען פֿון טראָבל, װען עס האָט זיך געמאַכט טראָבל. האָט עס סעם גענומען אויף זיך. ער האָט פֿאַרן אָנקל דאָס לעבן זיך אײַנגעשטעלט און פֿאַרן אָנקל וואָלט ער נישט בלויז אין געפֿענגעניש געגאַנגען, ווען מע וואָלט געדאַרפֿט, ער וואָלט אויך אַ מענטשן געהרגעט. און אַלץ האָט ער געטאָן דערפֿאַר, ווײַל ער האָט געהאָפֿט אַ מאָל אַליין צו פֿאַרנעמען דעם אָנקלס אָרט. די געטריישאפט צום אנקל איז נישט געווען אויס חניפה, עס איז געווען א פארגעטערונג צו דעם מענטשן וועלכן ער האט גענומען ווי א פארבילד, ווי אן אידעאל, צו וועמען ער וויל אמאל אליין ענלעך זיין. סוף זייט דרײַ, המשך זייט פֿיר.

אז איר ווילט הערן נאך רעדנדיגע ביכער, זייט אזוי גוט און כאפט א קוק אויף אונזער וועבזייטל אויף דאבליו דאבליו דאבליו דאט אידיש בוק סענטער דאט ארג, דאבליו דאבליו דאבליו דאט אידיש בוק סענטער דאט ארג, איך בין ישעיה שעפער, א שיינעם דאנק פארן צוהערן זיך.